לערנען צוויי הלכות, פרשה פון נזר און די פרשה פון ברכת כהנים. ברכת כהנים פארשטייט יעדער איינער וואס קומט דא אריין, דאך די ענין פון די כהנים און די לווים, יעצט די כהנים און די לווים האבן איין פארשידענע תפקידים לגבי כלל ישראל, זיי היטן די משכן, טוהן די עבודה, און נאך א וויכטיגע זאך איז זיי מאכן ברכות, זיי געבן די ברכה, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, דאס איז די גרויסע תפקיד פון די כהנים לגבי די אידן. זען אין ספר דברים שטייט אפאר מאל לשרתו ולברך בשמו און אנדערע פלעצער ס'איז א וויכטיגע זאך די ברכת כהנים מ'זאל נישט מיינען אז די כהן נעמט נאר ער געבט אויך ער געבט ברכות. יעצט נזיר לכאורה איז אזא סארט ממוצע צווישן א ישראל און א כהן אזוי טראכט איך ס'איז דא אידן ס'איז דא כהנים לווים יעצט אז איינער וויל א איד סתם א איש איש מ'ווייסט סתם א מענטש איש או אשה וויל זיך מפליא זיין וויל וויל ווערן הייליג איז דא א אפשען מען קען נישט ווערן קיין כהן אבער א נזיר קען מען ווערן און האט פארשידענע הלכות און ענליך צו א כהן אדער סתם עניינים פון קדושה פון פרישות דאס קען יעדע איינער טון איז עס הייסט איינער וויל שטייט דאס שטייט דא אינטערעסאנטע הלכה רוב הלכות אין די תורה איז דא נדרים וואס גייען לערנען שפעטער אסאך שפעטער אין פרשת מטות מען קען מאכן א נדר באופן כללי אבער א נזיר איז א סארט נדר שטייט נדר נזיר. געווענטליך נדרים וואס אונז לערנען איז נדרים פון מקדיש זיין קרבנות, אבער נדרים פון מקדיש זיין א מענטש איז דא נדרים שפעטער אין מטות וואס הייסט נדרים פון פרישות, א נזיר איז א זייער אינטערעסאנטע זאך, מען איז נישט קיינער נישט מחייב, מען וויל, אויב איינער וויל, מרצונו החופשי, אזוי ווי א קרבן נדבה אזא סארט זאך, ער קען זיך מאכן, אבער ס'איז נישט נושא, ער קען נישט טשוזן וואסערע סארט זאך, אויב עס איז דא אזא סארט נדר, א מענטש קען מאכן וועלכע נדר ער וויל, אבער אויב ער זאגט איך וויל זיין א נזיר, דעמאלט איז חל אויף דעם די פונקטליכע דינים פון א נזיר, וויאזוי פונקטליך ס'ארבעט א נזיר, זעט אויס א געוויסע מעמד, א געוויסע זאך צו זיין א נזיר, ס'איז נישט סתם. איינער וויל זיין א פרוש, סתם א פרוש קען מען זיין, אבער א נזיר איז א ספעציפיק זאך, ס'געבט אים א געוויסע, אפשר א געוויסע תפקיד, אפשר א געוויסע חשיבות איז געווען אמאל, און וואס דארף ער טון? דריי זאכן, ערשטע זאך ער טאר נישט טרינקען קיין וויין, און וויין איז זייער מקפיד, שטייט יין ושכר, פשטות מיינט עס אויכעט פון טרויבן, לפחות אזוי איז די הלכה, און אזוי ווי די גמרא זאגט סחור סחור אמרינן נזירא, עס זעט אויס פון די פסוק איז שוין דא אזא זאך, אז מ'זאגט אפילו דם ענבים, אפילו וויין, טרויבן טאר ער נישט עסן, סיי שייכות, טרויבן איז נישט משכר, נאר ס'איז ווי הרחקה, נישט וויין נישט גארנישט וואס קומט נאנט צו וויין. צווייטע זאך איז ער טאר נישט שניידן די האר וואס איז דאס וואס די ענין פון נישט שניידן די האר זעט אויס אזא שיינקייט א מענטש מאכט זיך די האר איז עפעס א שיין ער מטפל מיט זיין גוף איז פרוש ער שניידט זיך נישט די האר נישט גורס די האר דריטע זאך איז ער טאר זיך נישט מטמא זיין דאס איז אזוי ווי א כהן כהן טאר זיך נישט מטמא למת לאביו ולאמו די זעלבע זאך א נזיר כי נזר אלקיו על ראשו וואס די נזר אלקיו קען זיין די האר אליינס אזוי ווי מיר זעהן שפעטער די האר וואס ער האט געלאזט וואקסן איז כאילו אזוי ווי א אזוי ווי א כהן האט א מצנפת האט עפעס א נזר וואס שטייט אויף די ציץ ער האט אויך עפעס די האר וואס ער לאזט וואקסן האט אזוי ווי א קדושה דאס ווייזט אים דאס סעט אים אפארט דאס ווייזט אז ער איז א נזיר נישט סתם א מענטש יעצט איז דא אינמיטן א וויכטיגע הלכה וואס איז אויב עס מאכט זיך ימות מת עליו בפתע פתאום יא א נזיר איז נטמא געווארן מ'קען נישט זאגן א נזיר וואס האט געטרינקען וויין איז זיך אליינס שולדיג אדער א נזיר וואס האט געשניטן זיין האר איז זיך אליינס שולדיג אבער א מת ס'מאכט זיך אז אמאל שטארבט איינער פונקט נעבן אים וואס דארף ער טון? ווערט ער אויס נזיר סאו וואס דארף ער טון ער דארף וטמא ראש נזרו ווייטער זעט מען אז די האר דאס אויף דעם איז ער ווי חל די קדושת די ענין הנזירות וואס דארף ער טון ווארטן זיבן טעג ס'הייסט מאכן די סדר פון טהרה פון טומאת מת הגם אונז ווייסן עס נאכנישט דא נאכדעם ברענגט ער די קרבנות און ער מאכט חטאת און עולה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש. און ער ברענגט נאך א אשם, בקיצור, אשם נזיר טמא, און ער הייבט אן צוריק, והימים הראשונים יפלו כי טמא, מיינט אז ער דארף אנהייבן צוריק, אויב ער האט געמאכט א נזיר לזמן, ס'הייסט הייבט ער אן צוריק. יעצט די דריטע פארט פון די הלכה פון א נזיר איז וואס געשעט ווען ביום סיום נזרו, זעט אויס דאס איז א וויכטיגע חלק, ס'איז וויאזוי מ'ווערט א נזיר, ס'שטייט נישט דא קיין וועג א טקס א וועג וויאזוי מ'ווערט א נזיר, ער מאכט א נדר איז ער געווארן א נזיר. אבער ווערן אויס א נזיר, דאס איז נישט קיין פשוטע זאך, אז מען קען נישט ווערן אויס א כהן, אבער א נזיר ווערט מען אויס, ס'איז דא א גאנצע סדר וויאזוי מען ווערט אויס נזיר, ס'איז זייער אינטערעסאנט, ס'איז אביסל ענליך צו וויאזוי מען ווערט יא א כהן ביי די מילואים, אבער דא ווערט מען אויס נזיר, און אפשר דאס איז די שיא, אפשר דאס איז די תכלית, מ'דארף מעיין זיין, אבער דאס איז א אינטערעסאנטע זאך אז עס עקזיסט. ווייטער ער ברענגט דריי קרבנות, די דריי קרבנות וואס אונז זעען אלעמאל, א חטאת, א עולה, און א שלמים, און אויף די שלמים ברענגט ער אויכעט מצות, אזוי ווי מיר זעהן ביי א תודה און אנדערע ברענגען אויכעט מצות, און וואס ער טוט ער טוט די צוויי זאכן ער שניידט אפ זיין ראש נזרו, ס'הייסט ער איז מגלח, די די האר וואס איז געוואקסן כולו בקדושה ער געבט עס און ער שטרייפט מיט פאר אונטער די אש פון די זבח השלמים, און מען מאכט תנופה, און על כל פנים נאכדעם ואחר ישתה נזרי יין איז ער געווארן אויס נזיר יעצט קען ער שוין טרינקען וויין, און דאס איז די סדר פון ווערן אויס נזיר וואס דא האט די קרבן און די גילוח און די תנופה אלס מ'דארף פארשטיין וואס איז די משמעות דערפון נאך דעם איז די פרשה פון ברכת כהנים זייער א שיינע ברכה זייער א קלארע ברכה ווייטער איז דא אזוי דריי סטעפס וואס זאגט מען ושמו את שמי ואני אברכם מען זאגט יברכך יאר השם ישא דאס איז קלאר ברכה איז מאוד כללית זאל זיין געבענטשט און זיין געהיטן היטן די ברכה אייבערשטער זאל באלייכטן זיין פנים ישא השם די זעלבע זאך יעדע מאל ס'ווערט שטערקער און שטערקער קודם יברכך נאכדעם נישט סתם יברכך נאר באלייכטן זיין פנים, און נאכדעם ווערט עס נאך שטערקער וישם לך שלום, דאס איז די גרעסטע ברכה, דאס הייסט ס'ווערט לענגער, מ'קען זען די דריי פסוקים ווערן אלץ לענגער און לענגער, ערשטע פסוק האט נאר דריי ווערטער, פינף ווערטער, זיבן ווערטער, ס'ווערט גרעסער, דאס איז אזוי ווי א סדר פאר ברכות, ס'ווערט ווערט בעסער און בעסער, דאס אליינס איז א סארט ברכה און דאס איז די סדר פון די ברכות, און די אייבערשטער זאגט אז נישט נאר זיי וועלן בענטשן, איך וועל בענטשן.